ברוך השם, מסכת סוכה, דער דריטער פרק, דף כ"ט עמוד ב', זאגט די משנה, לולב, א לולב דאס איז די בלעטער וואס זיי וואקסן אויף א טייטלבוים, הגזול וואס איז גע'גזל'ט, והיבש אדער עס איז אויסגעטריקנט.

ווייל א מצוה דארף זיין מהודר'דיג, אין פסוק שטייט זה קלי ואנוהו, איך וועל אים באשענען מיט מצוות, אזוי לערנט רש"י. תוספות לערנט אז דער טעם פארוואס עס דארף זיין הדר דער לולב, ווייל עס שטייט דאך אין פסוק ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, זאל טאקע זיין פרי עץ הדר אז דער אתרוג זאל זיין שיין, גייט ארויף אויף דעם אתרוג, אבער איך טו צוגלייכן לולב צו אתרוג, ווייל לולב ווערט דאך דערמאנט אין זעלבן פסוק. נאכדעם שטייט של אשירה. אז דער לולב איז פון אזאן בוים וואס מען האט געדינגט דעם בוים אלס עבודה זרה, ושל עיר הנידחת, אדער דער לולב איז פון א שטאט וואס די שטאט ווערט אנגערופן עיר הנידחת, די שטאט איז געווארן פארשטויסן, דער דין איז ווען א יחיד דינט עבודה זרה קומט אים סקילה. אבער זיין פארמעגן דארף מען נישט פארניכטן. ווי איז אבער ווען א רוב שטאט דינט עבודה זרה, איז די מיתה זייערע גיט מען בסייף הרג, און אלעס וואס זייער פארמעגן דארף מען פארברענען, אין פסוק שטייט ואת כל שללה תקבוץ, מען זאל צוזאמען נעמען די גאנצע פארמעגן פון שטאט און מען זאל עס פארברענען. אין א לולב איז דאך דא א שיעור, ער דארף זיין הויעך פיר טפחים, און אויב א זאך שטייט צו פארברענען האט שוין די זאך פארלוירן די חשיבות, און ס'איז גלייך ווי ס'איז שוין פארברענט, עס פעלט שוין אין דער זאך דער שיעור, דעריבער זאגן מיר פון עיר הנידחת אז ס'איז פסול. נקטם ראשו, ס'איז געווארן אפגעהאקט דער שפיץ פון לולב, איז עס דעמאלט ניט שיין. נפרצו עליו, אדער ס'איז געווארן אפגעבראכן די בלעטער פון דער שדרה און זענען נישט באהאפטן נאר מ'מוז זיי בינדן. עס קוקט אויס דער לולב ווי א בעזעם וואס מ'טוט אויסקערן די שטוב, א ברום וואס יעדע ריטל איז באזונדער, איז עס אויכעט ניט שיין. איז אויכט א דין פסול אז דער לולב איז פסול. ווי איז נפרדו עליו? די בלעטער זענען אויבן פונאנדער געטיילט, אבער אונטן זענען זיי באהאפטן אין דער שדרה, אזוי ווי צווייגן פון א בוים זענען באהאפטן צום בוים און זענען פונאנדער געשפרייט אין אלע זייטן, איז אזוי די בלעטער פון דעם לולב. כשר, איז דער לולב כשר. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, יאגדנו מלמעלה, ער זאל עס צוזאמענבינדן אויבן, אויב די בלעטער זענען געווארן פונאנדער געטיילט, זאל ער זיי צוזאמענבינדן אז די בלעטער זאלן ליגן אויף דער שדרה אזוי ביי אלע לולבים. ציני הר הברזל. די לולבים וואס זיי ווערן אנגערופן ציני הר הברזל, וואס זענען די לולבים אנדערש? די בלעטער זייערע זענען זייער קורץ, זיי זענען נישט ווי אונזערע לולבים וואס איין בלאט ליגט אויף דער אנדערע און אזוי ווייטער לאנגע בלעטער, דארט איז קורצע בלעטער און די בלעטער זענען נישט אזוי נאנט איינס צום אנדערן. איז די דין כשרות ס'איז אויך כשר, נאר די גמרא זאגט מיט אזאן תנאי ווען עס איז כשר, דווקא ווען די גאנצע שדרה איז צוגעדעקט די שפיץ פון דעם בלאט דערגרייכט דעם עיקר פון ווי עס וואקסט ארויס דער אנדערע בלאט. נאך א דין שטייט אין די משנה, וויפיל איז דער שיעור פון א לולב. לולב שיש בו שלושה טפחים, אז דער לולב איז לאנג דריי טפחים, כדי לנענע בו, און די גמרא זאגט ווייטער אז נישט דריי טפחים כדי לנענע, נאר מען מיינט אז חוץ די דריי טפחים זאל זיין נאך איין טפח צו מאכן די נענועים, ווייל די סדר איז דאך ביי א לולב, אז מען טוט נעמען שאקלען אין יעדן זייט און מעלה און מוריד פון אויבן אראפ, די גמרא זאגט ווייטער אז דער עיקר פון דעם איז איינצוהאלטן די שלעכטע ווינטן און דעם שלעכטן טל, איז דארף דאך דער לולב האבן א שיעור צו שאקלען, איז וויפיל איז דער שיעור פון שאקלען? איין טפח איז לולב שיש בו שלושה טפחים, דער לולב אליין האט דריי טפחים וואס איז אזוי לאנג, ווי די הדס און די ערבה, און א חוץ דעם איז דא נאך איין טפח כדי לנענע בו, מען זאל קענען מאכן די נענועים, איז דער דין כשר, די לולב איז כשר. רש"י, לולב הגזול, זאגט דער רש"י לולב איז כף של תמרים, דאס איז אזוין צווייג פון די טייטל ביימער. והדר תני, נאכדעם לערנט ער אין די שפעטערדיגע משניות, הדס וערבה באנפי נפשייהו, זיי ווערן דערמאנט באזונדער. גזול פסול, א געגזל'טער לולב איז פסול, ולקחתם לכם כתיב, אין תורה שטייט ולקחתם לכם, מיינט מען משלכם, אז ס'זאל באלאנגען צו דיר, דער לולב זאל זיין דיינער. יבש, אז דער לולב איז אויסגעטריקנט איז פסול. דבעינן מצוה מהודרת, איך דארף האבן ס'זאל זיין די מצוה זאל זיין שיין געמאכט, דכתיב ס'שטייט ואנוהו. של אשירה מיינט מען אילן א בוים שעובדין אותו וואס מ'דינט אים עבודה זרה, ובגמרא מפרש טעמא, די גמרא איז ווייטער מפרש דעם טעם פארוואס א לולב פון אשירה איז פסול, ושל עיר הנדחת איז פסול משום דלשריפה קאי.

אין שיעורו קיים האט דאס נישט קיין שיעור, דכשרוף דמי דאס איז שוין גלייך ווי ס'איז שוין פארברענט נקטם ראשו אז ס'איז געווארן אפגעהאקט די שפיץ פון לולב פסול איז דער לולב פסול דלא הוי הדר ווייל עס הייסט ניט שיין נפרצו עליו מיינט מען משדרה זענען געווארן אראפגעטיילט פון די שדרה ואינן מחוברין

די בלעטער זענען יא באהאפטן אין די שדרה, אלא נאר שלמעלה העכער הן נפרדין זענען זיי פונאנדער געטיילט לכאן ולכאן אין דער זייט און דער זייט, כענפי אילן אזוי ווי די צווייגן פון א בוים, יאגדנו מלמעלה. אם נפרדו עליו, אויב די בלעטער זענען פונאנדער געטיילט, יאגדם זאל ער זיי בינדן, שיהו עולים זאלן ארויפגיין עם השדרה מיט די שדרה כשאר לולבין ווי אנדערע לולבים. ציני הר הברזל מפרש בגמרא די גמרא מפרש ציני דקלים אזעלכע מען מיינט פון טייטל ביימער כשרות לולבין שלהם די לולבין פון הר הברזל זענען כשר ואף על פי שעלין שלהם קטנים מאוד. כאטש די בלעטער זענען זייער קורץ, ואין עולים עם אורכה של שדרה, און די בלעטער ציען זיך נישט די גאנצע לענג פון דער שדרה, דאך אויב די שדרה איז נאר באדעקט מיט די בלעטער איז שוין כשר. א לולב דארף האבן דריי טפחים כדי לנענע בו, מפורש בגמרא, די גמרא איז מפורש, די טייטש אין דער משנה איז אזוי, שלושה טפחים תהא השדרה, די שדרה פון דעם לולב זאל זיין דריי טפחים, כנגד אורכו של הדס, ווייל די לענג פון הדס איז דאך דריי טפחים. וטפח יותר, עס דארף זיין נאך איין טפח, א פערדע טפח, כדי לנענע, אז מען זאל האבן וואס זאל זיך שאקלען, דבעינן נענוע, מען דארף מאכן די נענועים, כדלקמן ווי די גמרא זאגט ווייטער, מעלה ומוריד, מען נעמט דעם לולב ארויף און מען מאכט נענועים, און נידריג און מען מאכט נענועים, מוליך, מען פירט אין אלע זייטן, ומביא מען נעמט עס צוריק, מען ברענגט עס צוריק, לעצור רוחות רעות, דאס זאל איינהאלטן אז ס'זאל נישט קומען די שלעכטע ווינטן, וטללים רעים, און ס'זאל נישט קומען דער שלעכטער טל, אזוי זאגן מיר דאך. ותן טל ומטר לברכה, ס'אמאל פארהאנען א טל וואס דער טל איז נישט לברכה, בעט מען אז דער טל זאל זיין לברכה, און די נענועים מאכן אז ס'זאל קומען נאר גוטע טל, און די נישט גוטע טל זאל זיך צוריקהאלטן. פרעגט די גמרא, קא פסיק ותני, דער תנא פסק'נט אפ און ער לערנט דאס ווארט פסול, אז לולב הגזול והיבש פסול, לא שנא ביום טוב ראשון, ס'איז נישט קיין חילוק דעם ערשטן טאג יום טוב, וואס דעמאלט איז די חיוב מדין תורה צו נעמען די פיר מינים, ולא שנא ביום טוב שני, ס'איז נישט קיין חילוק די אנדערע טאג יום טוב, וואס דעמאלט איז דאך די מצוה פון נטילת לולב נאר מדרבנן, ווייל אין תורה שטייט דאך ולקחתם לכם ביום הראשון. מען זאל נעמען דעם ערשטן טאג, איז דאס וואס מיר נעמען דעם צווייטן טאג, מיר נעמען חול המועד, איז דאך דאס נאר מדרבנן, האט דער תנא אין דער משנה געזאגט אז גזול און יבש איז שטענדיג פסול, נישט קיין חילוק פון ערשטן טאג יום טוב וואס איז דער חיוב פון מדין תורה, צו דער צווייטער טאג יום טוב וואס איז דער חיוב פון נאר מדרבנן. בשלמא יבש, בשלמא, דאס איז גוט, פארוואס יבש איז פסול? אפילו דעם צווייטן טאג אויך, ווייל הדר בעינן, ווייל די מצוה דארף ווערן געטון שיין, אפילו די מצוה איז נאר מדרבנן, נאר ווייל פארוואס טוט מען נעמען דעם לולב נאך דעם ערשטן טאג, דעם צווייטן, דעם דריטן, איז דאך דאס זכר למקדש, דארף איך אויך מאכן מהודר די מצוה ס'זאל זיין שיין. וליכא און אויב ס'איז יבש איז עס ניט שיין, דעריבער איז פסול. אלא גזל, אבער ווען דער אתרוג איז א געגזלטער אתרוג, בשלמא יום טוב ראשון, איך פארשטיי פארוואס ס'איז פסול דעם ערשטן טאג יום טוב, דכתיב לכם, ווייל אין פסוק שטייט ולקחתם לכם, איר זאלט נעמען צו אייך, ס'זאל זיין משלכם אייערס א זאך. דעריבער זאגן מיר א גוזל איז פסול דעם ערשטן טאג, אלא ביום טוב שני, אבער דעם צווייטן טאג יום טוב, אמאי לא, פארוואס איז פסול א געגאזלטער אתרוג? פון וואנען לערן איך דאס אפ צו פסל'ען? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, האט רבי יוחנן געזאגט אין נאמען פון רבי שמעון בן יוחאי, משום דהוה ליה, ווייל דאס איז מצוה הבאה בעבירה, איך בין מקיים די מצוה דורך אן עבירה, איך האב א אתרוג צו בענטשן, פארוואס? ווייל איך האב געגאזלט דאס, שנאמר, עס שטייט אין פסוק אז דער פסוק אסר'ט צו טון א מצוה וואס די מצוה קומט דורך א עבירה, שטייט אין פסוק והבאתם גזול, איר וועט ברענגען א קרבן א געגאזלטע זאך, ואת הפסח, די קרבן האט א מום, עס הינקט, עס פעלט א פיס, ואת החולה, און די קראנקע, האט דער פסוק געדערמאנט אין איין פסוק צוויי פסולים צוזאמען, גזול מיט פסח. זאגן מיר, גזול דומיא דפסח, אז ס'איז געגזלט די קרבן איז עס גלייך ווי די קרבן האט א מום, מה פסח לית ליה תקנתא, ווען ס'איז צובראכן דער פוס איז דאך נישטא קיין עצה מ'זאל עס מכשיר זיין פאר א קרבן, ווייל דער מום איז דאך א מום קבוע, דער מום איז א מום וואס ער וועט בלייבן, ער וועט זיך נישט אויסהיילן. אף גזול, די זעלבע זאך אויב ס'א געגאזלטע זאך, לית ליה תקנתא לערן איך אפ האט עס אויך נישט קיין תקנה, אפילו שפעטער וועט זיין יאוש וועט מען דאס אויך נישט קאנען ברענגען פאר א קרבן, לא שנא לפני יאוש, ס'איז נישט קיין חילוק צו פאר יאוש אז די בעל הבית האט זיך נישט מייאש געווען, ולא שנא ס'איז נישט קיין חילוק לאחר יאוש. ביי ייאוש מיינט מען אז מיר האבן געהערט דער בעל הבית איז זיך מייאש, ער טראכט שוין נישט פון דער זאך, ער זאגט וויי איז לחסרון כיס וועט שוין נישט צוריק באקומען די זאך, כאטש לגבי דעם דין פון קונה זיין לאחר ייאוש איז שוין דער גזלן קונה די זאך, וואס הייסט ער איז קונה די זאך אז ער מוז שוין נישט צוריק געבן די זאך? נאר ס'איז גוט גענוג אז מ'זאל צוריקגעבן די ווערט פון דער זאך, אבער לגבי מקריב זיין פאר א קרבן קען מען דאס נישט לאחר ייאוש. און לאמיר פארשטיין, בשלמא לפני ייאוש, פארוואס מ'קען נישט ברענגען א קרבן אז מ'האט נאך נישט געהערט דער בעל הבית האט זיך מייאש געווען, פארשטיי איך, ווייל אין פסוק ביי א קרבן שטייט, אדם כי יקריב מכם אמר רחמנא, די תורה זאגט א מענטש וועט מקריב זיין מכם, וואס איז די טייטש מכם? פון אייך, רש"י זאגט דארטן אין חומש אז די ראיה איז פון דעם ווארט אדם, ווייל פארוואס ווערט דערמאנט ביי א קרבן לשון אדם, אזוי ווי אדם הראשון האט נישט געברענגט קיין קרבן פון גזל, ווייל אלעס האט זיך באלאנגט צו אים, אזוי די קרבן וואס איר ברענגט זאל אויכעט נישט זיין קיין געגאזלטע קרבן. תוספות ווייזט דא אויס אז די ראיה איז נישט פון דעם ווארט אדם, נאר די ראיה איז פון דעם ווארט מכם, די זאך באלאנגט צו אייך. ולאו דידיה הוא, און אויב די זאך איז געגאזלט, איז עס נישט זיין זאך, דעריבער פארשטייען מיר לפני ייאוש איז די זאך פסול פאר א קרבן. אלא לאחר ייאוש, אבער אויב ער האט זיך שוין דער בעל הבית מייאש געווען, פארוואס זאל ער עס נישט קענען ברענגען פאר א קרבן הא קנייה בייאוש? דער גזלן האט זיך עס שוין קונה געווען דורך ייאוש, דער גזלן איז שוין נישט מחויב יעצט צוריק צו געבן די זאך וואס ער האט געגזלט, ריכטיג? די ווערט פון דער זאך דארף ער צוריק געבן, געלט דארף ער צוריק געבן, אבער די זאך איז ער שוין נישט מחויב צו געבן, ער איז נאר שולדיג צו באצאלן געלט פאר די זאך. אויב אזוי ער האט עס קונה געווען, פארוואס זאל ער עס נישט נוצן פאר א קרבן? אלא לאו וויסן פארוואס זאגן מיר אז לאחר ייאוש איז עס פסול פאר א קרבן, משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה, אויב די מצוה קומט דורך אן עבירה, קען מען מיט דעם נישט מקיים זיין קיין מצוה. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, נאך האט געזאגט רבי יוחנן אין נאמען פון רבי שמעון בן יוחאי, מאי דכתיב דאס וואס שטייט אין פסוק כי אני השם אוהב משפט, איך האב ליב משפט, גערעכטיגקייט, שונא גזל, איך האב פיינט א גע'גזל'טע זאך, בעולה. אין א קרבן עולה, און די עולות וואס איר ברענגט צו מיר האב איך פיינט אז ס'זאל זיין א געגזל'טע זאך, כאטש אלעס באלאנגט דאך צו מיר. פריער איז עס געווען מיין, איידער מען ברענגט עס פאר א קרבן איז דאך עס אויך געווען מיין, דאך האב איך פיינט מען זאל דאס ברענגען פאר מיר פאר א קרבן. משל למלך בשר ודם. ס'א משל צו א מלך. שהיה עובר על בית המכס, ער איז דורכגעגאנגען אויף דעם ארט ווי מען צאלט טעקס. אמר לעבדיו, האט דער מלך געזאגט צו זיינע קנעכט, תנו מכס למוכסין, באצאלט טעקס דא צו דיגע מענטשן וואס זיי נעמען די טעקס, אזוי ווי מען פארט דורך די גרעניץ איז פארהאנען מען דארף באצאלן דיוטי מען דארף באצאלן דארט אויב מען ברענגט אריין זאכן אזוי איז עס אזוי איז אמאל געווען די סדר מען איז אריין געקומען אין א לאנד האט מען געדארפן צאלן מכס אין תורה ווערט עס דערמאנט אויכעט אין פרשת לך לך מיט אברהם'ן אברהם אבינו ווען ער איז אריין געקומען אין מצרים. ס'איז געווען אמאל דער סדר ביי בריקן האט מען גענומען מכס, היינט נעמט מען אויכט אזוי איז דא מען דארף באצאלן מען פארט דורך א בריק, אמרו לו האבן די קנעכט געפרעגט די מלך והלא כל המכס כולו שלך הוא, די אלע טעקס צו וועמען גיבט מען דאס, גיבט מען דאך דאס אוועק צו דיר, וואס איז די חילוק מ'עט נעמען פון דיר און צאלן מכס, נאכער וועסטו נעמען די מכס, וואס דארף מען צאלן? אמר להם, האט דער מלך געזאגט צו זיינע קנעכט, ממני ילמדו כל עוברי דרכים, פון מיר וועלן זיך אפלערנען אלע מענטשן וואס זיי גייען אויפן וועג, ווען זיי וועלן זען אז איך צאלן טעקס, ולא יבריחו עצמן מן המכס, און זיי וועלן נישט אנטלויפן, זאלן נישט צאלן קיין טעקס. אף הקדוש ברוך הוא אמר, אזוי האט דער אייבישטער אויך געזאגט, אני השם. שונא גזל, איך האב פיינט גזל בעולה, אפילו די קרבן עולות וואס איר גזל'ט און איר ברענגט פאר מיר האב איך פיינט. ממני ילמדו בני, פון מיר וועלן זיך אפלערנען מיינע קינדער, ויבריחו עצמם מן הגזל, און זיי וועלן אנטלויפן נישט גזל'ן א זאך. איתמר נמי, האמער אויך אזוי געלערנט. אז דער טעם פון דער משנה אז גזול איז פסול ביי יום טוב שני איז וועגן מצוה הבאה בעבירה, האמער געלערנט אמר רבי אמי, רבי אמי האט געזאגט, יבש פסול מפני שאין הדר, אז דער אתרוג, דער לולב איז טרוקן איז פסול ווייל ס'איז ניט שיין, גזול פסול, אז ס'איז געגזל'ט איז פסול, משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה, ווייל ס'איז מצוה הבאה בעבירה, פארוואס זאגט ער נישט דעם טעם פון לכם? ער קען דאך זאגן דער טעם פון פסוק ולקחתם לכם, נאר ווייל ער גייט ארויף אויף וועלכן טאג? אויף דעם צווייטן טאג, און אויף דעם צווייטן טאג איז עס נישט פסול וועגן לכם, נאר ס'איז פסול וועגן מצוה הבאה בעבירה. ס'איז דא א גרויסער חילוק. צי ס'איז פסול וועגן לכם, צי ס'איז פסול וועגן מצוה הבאה בעבירה. למשל, אויב דער לולב איז א געבארגטע לולב, שאול, כ'האב עס געבארגט ביי יענעם, איז אין ערשטן טאג איז עס נישט גוט, ווייל עס דארף זיין לכם, די זאך באלאנגט צו דיר, אז די זאך איז א געבארגטע זאך באלאנגט עס נישט צו דיר, אבער אין צווייטן טאג דארף דאך נישט זיין קיין לכם, נאר דער פסול איז דאך פארוואס? ווייל ס'איז מצוה הבאה בעבירה. איז אויב כ'האב עס געבארגט, איז דאך עס נישט קיין מצוה הבאה בעבירה, וועל איך אין צווייטן טאג יוצא זיין מיט א לולב וואס די לולב איז געווארן געבארגט. זאגט די גמרא, ופליגא דרבי יצחק, רב אמי, וואס רב אמי זאגט אז לולב הגזול אין צווייטן טאג איז פסול וועגן מצוה הבאה בעבירה, קריגט ער אויף רבי יצחק'ן, דאמר רבי יצחק בר נחמני אמר שמואל, רבי יצחק בר נחמני האט געזאגט פאר שמואל'ן, לא שנו, ס'נישט געווארן געלערנט אז גזול איז פסול אלא ביום טוב ראשון, נאר דעם ערשטן טאג יום טוב, וואס דארט שטייט אין די תורה ולקחתם לכם, אבל ביום טוב שני, אבער דעם צווייטן טאג יום טוב, מתוך שיוצא בשאול, ווייל ער איז דאך יוצא מיט א געבארגטן לולב, יוצא נמי בגזול, איז מען אויך יוצא מיט א געגזל'טן, זעה איך דאך אז רבי יצחק האלט, נישט דעם דין פון מצוה הבאה בעבירה. מתיב ר' נחמן בר יצחק, האט ר' נחמן בר יצחק געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט, לולב הגזול והיבש, א געגזל'טע לולב, א טריקענע לולב, פסול איז פסול. ווייזט אויס הא שאול ווען דער לולב איז א געבארגטע, כשר, איז ער כשר, ווייל די משנה האט מיר נאר דערמאנט ווען איז פסול, גזול און יבש. אימת, ווען רעדט זיך די משנה? אילימא ביום טוב ראשון אז דו וועסט זאגן די משנה רעדט זיך אין ערשטן טאג יום טוב ווען דו ביסט דאך חייב פון מן התורה און דארט שטייט דאך ולקחתם לכם הא כתיב לכם אין ערשטן טאג שטייט דאך ולקחתם לכם ביום הראשון משלכם אז דער אתרוג און די זעלבע זאך דער לולב גלייך איך צו צו אתרוג דארף זיין דיין זאך, והאי לאו דידיה, און דאס איז דאך נישט זיין זאך, ס'איז נישט זיין זאך איז ער דאך מיט דעם זיכער נישט יוצא דעם ערשטן טאג, אלא לאו מיינסטו דען נישט ביום טוב שני אז דאס וואס שטייט גזול ויבש פסול מיינט מען אין צווייטן טאג, וואס אין צווייטן טאג שטייט נישט קיין לכם, איז שאול איז כשר, אבער גזול ויבש, וקתני לערנט מען, גזול פסול, א געגזלטער איז פסול, זע איך דאך אז דעם צווייטן טאג איז אויך פסול א געגזלטער לולב, מכח מצוה הבאה בעבירה, איז דאך א קשיא אויף וועמען? אויף ר' יצחק'ן. רש"י, ברוך השם, מסכת סוכה, דף ל',

אבער שאול איז כשר, ניין? אויב עס שטייט גזול איז פסול, איז אוואדי און אוואדי שאול איז פסול. ולא מיבעיא קאמר, אז שאול איז פסול דארפן מיר נישט דערציילן, דאס ווייס איך אליין. לא מיבעיא שאול, ס'איז א זיכערע זאך אז ס'איז א געבארגטער אתרוג דלאו דידיה הוא ס'איז נישט זיינער, נישט זיין לולב און ס'שטייט דאך לכם, איז זיכער ס'איז פסול. אבל גזול, אויב ס'איז געגזל'ט, וואלט אימא וואלט איך געוואלט מיינען, סתם גזילה, אז אויב מ'האט געגזל'ט די זאך, אפילו כ'האב נאך נישט געהערט ער האט זיך מייאש געווען, ייאוש בעלים הוא וואלט איך געוואלט מיינען אז מ'איז זיך שוין מייאש, ווייל וואס איז דאס די טייטש גזילה? ער גייט צו און ער נעמט צו די זאך מיט כח, וואלט איך געוואלט מיינען אז מ'איז זיך שוין מייאש, ממילא וואלט איך געוואלט מיינען כדידיה דמי אז סתם גזילה איז שוין נאך ייאוש, און נאך ייאוש איז שוין זיין זאך, און רבי יצחק לערנט דאך נישט דעם דין פון מצוה הבאה בעבירה, וואלט איך געוואלט מיינען גזול זאל גוט זיין. קא משמע לן, דערציילט ער מיר אז אויב איך ווייס זיכער האט זיך מייאש געווען, איז עס שוין טאקע לכם קען מען מיט דעם מקיים זיין די מצוה, אבער כל זמן כ'האב נישט געהערט ער האט זיך מייאש געווען, איז זיך נישט מייאש, ווייל ער טראכט זיך דער בעל הבית, יעצט איז ער טאקע געווען שטארקער פאר מיר און ער האט מיר צוגענומען די זאך, איך וועל אים נאך רופן לדין און ער וועט מיר מוזן צוריקגעבן די זאך. רש"י, אמר להו רב הונא, האט רב הונא געזאגט להנהו אוונכרי, צו דיע אוונכרי, אוונכרי מיינט מען דיע וואס זיי טוען פארקויפן קליינע זאכן, נאדל, קאמס, די לולבים פארקויפן זיי. האט ער געזאגט צו זיי, כי זבניתו אסא מעכו"ם, ווען איר וועט קויפן א פעלד מיט הדסים פון א גוי, וואס דיע הדסים וועט מען דארפן בינדן אין דער הושענה, הושענה ווערט אנגערופן, דער לולב מיט דעם הדס און ערבה צוזאמען ווערן אנגערופן הושענה, ווען איר וועט דאס קויפן, לא תגזזו אתון, זאלט איר דאס נישט אפשניידן פון פעלד, אלא לגזזוה אינהו נאר זיי, די גויים, זאלן עס אפשניידן, און נאכער זאלן זיי דאס אייך געבן. ויהבו לכו, נאכער זאלן זיי אייך דאס אפגעבן. מאי טעמא? פארוואס זאלט איר אליין ניט אפשניידן סתם עובדי כוכבים, סתם גויים, גזלני ארעתא נינהו, טוען גזל'ן פעלדער פון אידן, און עס קען זיין אז דיע פעלד איז אויכעט געווארן געגזלט פון א איד, וקרקע אינה נגזלת. א פעלד ווען איינער גזלט עס, איז עס די גזלן נישט קונה, אפילו די בעל בית איז זיך מייאש איז עס אויך די גזלן נישט קונה, און עס שטייט נאך אין די חזקה אין דעם רשות פון דעם ערשטן בעל בית. אבער נאכדעם ווי די פרי ווערט אפגעריסן איז עס שוין ווערט עס געגזלט, ווער זשע גזלט די פירות? דער וועלכער טוט עס אפשניידן ווען די אוונכרי וועט עס אפשניידן פון וועמעס פעלד האבן די אוונכרי אפגעשניטן? פון דעם איד'ס פעלד זענען זיי דאך די גזלנים. הלכך דעריבער, לגזזוה אינהו, זאלן זיי די גויים דאס אפשניידן פון מחובר, און זאלן אייך דאס אפגעבן,

נאך דעם מאל ווי איר וועט עס אפקויפן ביי דעם גוי, גייט עס ארויס פון דעם רשות פון דעם גוי אין אייער רשות, וועט וועט שוין דעמאלט די זאך באלאנגען צו אייך. זאגט דא רש"י צוויי זאכן. איינמאל קען מען זאגן אז רב הונא האלט אז מיט ייאוש אליין איז מען נישט קונה די זאך, ס'מוז זיין צו דעם ייאוש נאך א זאך, ייאוש און שינוי רשות. ווייל אויב אזוי לערנען ייאוש אליין איז מען קונה, וואס הארט עס מיר, די אוונכרי שניידט עס אפ, די אוונכרי וועט עס אפשניידן, און ווען ס'איז שוין נישט מחובר, ס'איז שוין אפגעריסן, איז דאך דער בעל הבית זיכער מייאש, איז דאך שוין, האט ער שוין קונה געווען מיט ייאוש. ווען איך זעה ער זאגט אז עס טויג נישט די אוונכרי שניידן אפ איז א סימן אז מיט ייאוש איז מען נישט קונה עס דארף אויך זיין שינוי רשות. נאך א פשט זאגט רש"י קען זיין אז רב הונא האלט ייאוש אליין איז קונה. נאר וואס דען, אויב די אוונכרי שניידן עס אפ, זאל טאקע זיין די אוונכרי איז עס קונה, אבער ס'איז דאך מצוה הבאה בעבירה, ווייל די אוונכרי האבן דאך געגזלט די זאך. ווען די גוי האט עס אפגעשניטן, טא ווער האט געגזלט די זאך? ווער? די גוי. איז דאך די אוונכרי נישט קיין גזלן, איז עס נישט קיין מצוה הבאה בעבירה. אבער דעמאלט ווען די אוונכרי טוט עס אפשניידן, אפילו זאל זיין ייאוש אליין איז קונה, דאך הייסט עס מצוה הבאה בעבירה. פרעגט די גמרא, סוף סוף, סיי ווי, כי גזזו אוונכרי, אפילו די אוונכרי, די סוחרים וועלן עס אפשניידן, נאכער וועלן די אוונכרי אונז פארקויפן די הדסים, ליהוי ייאוש בעלים, זאל זיין ייאוש בעלים בידייהו, אין די הענט פון די אוונכרי, ושינוי רשות בידם, און שינוי רשות וועט זיין אין אונזער האנט די וואס קויפן פון זיי, און ביי אונז איז דאך דאס נישט קיין מצוה הבאה בעבירה, ווייל מיר האבן דאך נישט געגזלט. ענטפערט די גמרא, ביסט גערעכט, די הדסים וואס מיר קויפן פון די אוונכרי, מעגן די אוונכרי אויך אפשניידן, אונז מיר וועלן יוצא זיין מיט דעם די מצוה, לא צריכא, רב הונא האט נישט געדארפן זאגן אז די גוים זאלן אפשניידן, בהושענא דאוונכרי גופייהו. די הושענות וואס די אוונכרי נעמען פאר זיך, זיי זאלן מיט דעם יוצא זיין די מצוה, דארטן וועט דאך נאר זיין, אויב די אוונכרי וועט אפשניידן וועט דאך נאר זיין ייאוש אליין, און ייאוש אליין, אדער איך לערן ייאוש אליין איז מען נישט קונה, און אפילו איך לערן ייאוש אליין איז מען קונה, בלייבט דאס מצוה הבאה בעבירה. פרעגט די גמרא א צווייטע קשיא. וליקניוה בשינוי מעשה, זאלן די אוונכרי קונה זיין די הדסים וואס זיי שניידן אפ פאר זיך בשינוי מעשה, וואס זיי האבן משנה געווען דורך א טואונג, זיי האבן געבינדן די דריי מינים צוזאמען, און שינוי מעשה איז די דין איז אויך קונה, און בשינוי מעשה טוט אזויפיל אויף אז דאס הייסט שוין נישט קיין מצוה הבאה בעבירה אויכעט. ענטפערט די גמרא, קסבר רב הונא לערנט, לולב אין צריך אגד, אז מען דארף דעם לולב נישט בינדן, און אויב מען דארף נישט בינדן איז דאך נישטא קיין שום שינוי מעשה, וואס האבן מיר געלערנט ס'א שינוי מעשה, פריער איז דאס געוועזן א זאך א הדס, און יעצט איז עס א בינטל, ס'איז שוין נישט קיין איינציגע זאך נאר ס'איז א בינטל. ער האלט מען דארף עס נישט בינדן. ואם תמצ וואס באטייטש מען דארף נישט בינדן, איז אפילו מען האט עס געבינדן איז אויך איז דאס נישט קיין שינוי מעשה, פארוואס ווייל ער בשלמא ווען איך לערן לולב צריך אגד מען דארף בינדן איז די טייטש אזוי די תורה האט געזאגט, נישט די תורה האט געזאגט מען זאל נעמען א הדס און א לולב און א ערבה מען זאל עס בינדן, נאר די תורה האט געזאגט נעם א בינטל וואס אין דעם בינטל זאל זיין די די דרײַ מינים לולב הדס און ערבה, איז א בינטל איז שוין א אנדער זאך איז שוין א שינוי מעשה, אבער אויב ער לערנט אז מען דארף נישט בינדן האט דאך די בינדן גארנישט נישט אויפגעטון איז דאס נישט קיין שינוי. ואם תמצא לומר, און אפילו דו וועסט וועלן זאגן אז רב הונא לערנט לולב צריך אגד אז מען דארף יא בינדן דעם לולב, איז דאך אבער שינוי החוזר לברייתו הוא, ס'איז אזא שינוי מעשה וואס עס גייט צוריק לברייתו אזוי ווי ס'איז געווען פריער, איך בינד עס אויף ווערט דער הדס אזוי ווי ס'איז געווען פריער. ושינוי החוזר לברייתו, אזא שינוי וואס איך קען מאכן די זאך זאל זיין אויס שינוי, לא שמיה שינוי, דאס הייסט נישט קיין שינוי. פרעגט די גמרא א דריטע קשיא, וליקניוה בשינוי השם, זאלן זיי עס קונה זיין ס'האט באקומען א נייעם נאמען? דמעיקרא הוה ליה אסא, פריער איז עס געווארן אנגערופן,

מען זאל דאס איינבינדן אין דער הושענא, האט מען דאס פריער אויכעט אנגערופן מיט דעם נאמען הושענא. רשי, דף ל, עמוד א', אוונכרי, זאגט דער רשי, תגרי כל דבר, דיע וואס האנדלען מיט יעדן זאך, להשתכר בו, מיט דעם צו פארדינען, כגון כלים קטנים, קליינע כלים, מחטין,

פון דעם וואס ס'איז באהאפטן, ויתנו לכם, זאלן עס אייך געבן, מה הטעם, וואס איז די טעם פון דעם, סתם עכו"ם, גזלי ארעתא מישראל נינהו, סתם גויים גזל'ען פעלדער פון אידן, ושמא אותה קרקע מישראל הווה, און קען זיין אז דיע פעלד האט באלאנגט אמאל צו א איד, אז די גויים האבן געגזלט דיע פעלד פון א איד. וקרקע אינה נגזלת, כלומר מען מיינט צו זאגן, אינה קנויה לגזלן, דער גזלן איז דאס נישט קונה בשום ייאוש, מיט קיין שום ייאוש איז ער נישט קונה, דלעולם בחזקת בעליה הוי, שטענדיג שטייט די פעלד אין דעם רשות פון דעם בעל הבית, פון דעם וואס נגזל, פון דעם וואס איז געווארן געגזל'ט. דמקראי נפקא לן בהגוזל בתרא, מען לערנט עס אפ פון פסוקים אין די גמרא בבא קמא, אין פרק הגוזל בתרא בנזיקין, רש י רופט אן בבא קמא און בבא מציעא און בבא בתרא הייסט עס איין מסכתא, די מסכתא הייסט נזיקין, נאר וואס דען ס'איז איינגעטיילט בבא קמא דער ערשטע טייל, בבא מציעא דער מיטלסטע טייל, בבא בתרא דער לעצטע טייל. אבל אבער משנתלש הפרי, ווען די פרי ווערט אפגעריסן, הוי גזל. דעמאלט ווערט עס געגזל'ט, והתולשו, דער וואס רייסט עס אפ, הוא גוזלו, ער טוט עס גזל'ען, הילכך דעריבער, לגזזו הם מן המחובר, זאלן דאס אפרייסן די גויים פון די מחובר, ויתנוה לכם, זאלן עס אייך געבן, שיהיו הם הגזלנים, אז די גויים זאלן זיין די גזלנים, ואתם לוקחים אותו מהם, און איר וועט עס קויפן פון די גויים, והבעלים נתייאשו כבר, און די בעלי בתים האבן זיך שוין מייאש געווען, די בעלי בתים פון די פעלד האבן זיך שוין מייאש געווען, מכל הפירות, פון אלע פירות, נאכדעם ווי דער גוי האט עס אפגעריסן, העלפט דאך ייאוש. והוה ייאוש אצלם, איז דער ייאוש ביי דעם גוי. ואחר כך, און נאכדעם, הוא משתנה, ווערט עס אויסגעביטן, מרשותם, פין דעם רשות פין דעם גוי לרשותכם צו אייער רשות איז דא יאוש מיט שינוי רשות איז רש"י'ן שווער געווען פארוואס דארף זיין ביידע זאכן אי יאוש און שינוי רשות מיט יאוש אליין איז מען דאך קונה אזוי האבן מיר דאך געלערנט עמוד א'. אז די גמרא האט געפרעגט בשלמא לפני ייאוש איז עס נישט מכם אבער לאחר ייאוש הא קנייה בייאוש, מיט ייאוש האט מען דאך שוין קונה געווען, זאגט דער רש י וקסבר רב הונא האלט ייאוש גרידא לא קני, אז ס'איז נאר דא ייאוש אן שינוי רשות לערנט אז ס'איז נישט קונה, אבל ייאוש ושינוי רשות, אבער אויב ס'איז דא ביידע זאכן. אי דער בעל בית האט זיך מייאש געווען, און אויך ס'איז ארויסגעגאנגען פון דעם רשות פון גזלן, קונה האט מען קונה געווען, ואי נמי, אדער כ'וועל לערנען, קונה, אז יאוש אליין איז קונה. אפילו איך לערן אז יאוש אליין איז קונה, מצוה הבאה בעבירה הוה, די מצוה קומט דורך עבירה,

לאו מצוה הבאה בעבירה היא, ביי אונז ווערט דאס נישט קיין מצוה הבאה בעבירה, ווייל מיר האבן דאך עס נישט אפגעשניטן פון פעלד. דאוונכרי גופייהו, באותם אין די הדסים, שהם קונים לצרכם, וואס די אוונכרים קויפן וואס זיי דארפן האבן, לצאת בו מיט דעם יוצא זיין די מצוה, האט די גמרא געפרעגט, ליקניוהו בשינוי מעשה, זאלן די אוונכרי דאס קונה זיין מיט שינוי מעשה, אפילו די הדסים וואס זיי דארפן האבן פאר זיך, שאוגד שלושה מינים יחד, וואס זיי האבן געבינדן די דריי מינים צוזאמען, דשינוי מעשה נמי קונה, שינוי מעשה איז אויך קונה, און עס הייסט נישט א מצוה הבאה בעבירה, האט די גמרא אויף דעם גענטפערט החוזר לברייתו, אז איין שינוי וואס מען מאכט עס צוריק ווי פריער איז נישט קונה, מתיר אגודם, ער בינדט אויף די בינדל, והרי הם כבראשונה, און זיי זענען אזוי ווי פריער, האט די גמרא געפרעגט זאלן זיי קונה זיין מיט שינוי השם, פריער האט עס געהייסן אסא הדס און יעצט הייסט עס הושענא, האט די גמרא גענטפערט אז פריער אויכעט הושענא קרו ליה, רופט מען עס אן הושענא, פארוואס רופט מען עס אן פריער הושענא? על שם שרגילים, ווייל מ'איז איינגעוואוינט לאוגדם דאס צו בינדן, להושענא צו דער הושענא בחג אין יום טוב.